פרק ד' איז זיכער דא אין דעם דריי חלקים וואס האבן נישט קלאר א שייכות איינע מיט די צווייטע, די ערשטע צוויי קען מען זען די שייכות, די דריטע איז זיכער א פרשה בפני עצמה, דאס הייסט, קודם כל האבן אונז ועתה ישראל אלס מ'האט געלערנט ביי עש ס ווי משה רבינו פארציילט וואס איז געווען דעמאלטס און דעמאלטס און דעמאלטס און יעצט, בעט ער בעיקר מ'זאל שמע אל החוקים והמשפטים, און לא תוסף עליו על הדבר ולא תגרע ממנו, בעיקר מיינט עס, ס'איז דא דרשות אבער פשוט מיינט עס לכאורה, אזוי וועלן זעהן שפעטער אז מען קען טראכטן מענטשן פון אנדערע עבודות, וויאזוי דינט מען די אייבערשטער וואסערע עבודה זרה מאכט מען, זאגט משה רבינו דאס איז די וועג וויאזוי מען דינט די אייבערשטער נישט מער און נישט ווייניגער, און ער ברענגט פון דעם א ראיה אז ווער ס'איז געגאנגען נאך בעל פעור האט די אייבערשטער משמיד געווען ואתם הדבקים, ענק לעבן נאך, נישט געגאנגען בעל פעור, פון דעם זעהט מען זאל זיך פירן ריכטיג. און אזוי ווייטער און און און נאכדעם געבט ער נאך באופן כללי אז דאס איז כי חכמתכם ובינתכם לעיני העמים די אלע אנדערע זאלסט נישט מיינען נישט לערנען פון אנדערע פעלקער נישט חוקים ומשפטים נישט צו דינען עבודה זרה פארוואס ווייל זיי אלע האבן ענק כאילו אלע זענען ענק מקנא אז ענק האבן אזעלכע גוטע געזעצן אז ענק איז גאט אזוי נאנט צו ענק און אזוי ווייטער און אין דעם דרשה גייט ער זיין ממשיך און ער זאגט להפיק לעמער זיי כאילו זאלסט ניזהר זיין רק השמר לך מ'זאל נישט ושמור נפשך מאוד מ'זאל דיך נישט אנרירן די צד שני זאלסט נישט פארגעסן די יום אשר עמדת לפני ה' אלקיך בחורב און ער פארציילט נישט די מעשה פון עשרת הדברות אבער דאס וואס דעמאלטס האט מען געזען אז ס'איז נאר דא איין גאט נישט עבודה זרה דאס איז די עיקר אזהרה וואס מ'זעט אין די פרק. נאכדעם איז דא א חלק וואס מ'ליינט תשעה באב וואס איז קאנעקטעד מיט דעם, מ'גייט דינען עבודה זרה אבער ס'איז שוין א גאנץ אנדערע סארט פרשה, ס'איז נישט קיין פרשה וואס זאגט אזהרה וואס גייט זיין, ס'איז כמעט אזויווי א פרשה פון נבואות, ס'הייסט כי תוליד בנים ובני בנים, ונושנתם בארץ, מ'טוט יא מאכן א פסל, מאכט ער א נייע זאך וואס הייסט העידותי בכם היום, עדות איז א זאך וואס משה ר' ווארענט אן, העידותי מיינט ווארן אן, אבער ס'דא לשון עדות, אפשר עדות מיינט אויך לשון ווארענען, עכ"פ ווארענט אן אז אבד תאבדון און והפיץ ה' אתכם, און שפעטער ושבת עד ה' אלקיך, ס'איז די ערשטע מאל וואס עס שטייט דא אין ספר דברים בענין אז צום סוף גייט זיין תשובה, יעצט בעצם נאכדעם מיין איך גייט ער צוריק, כי שמע כי שאל נא לימים הראשונים לכאורה איז נישט קיין המשך פון כי תוליד בנים ובני בנים נאר ס'גייט צוריק צו די פריערדיגע פרשה וואס ער האט גערעדט פון יום אשר עמדת לפני ה' אלקיך בחורב, און ס'גייט צוריק צו פריער וואס ער האט גערעדט אז עס איז דאס אלע גוים האבן קנאה כאילו ס'איז נישטא קיין איין גוי וואס האט אזא סארט זאך אז לו אלקים קרובים אליו גייט ער צוריק און ער זאגט שאל נא לימים ראשונים צו ס'איז געווען אזא זאך אז א צווייטע גוי האט געזען אזא זאך סיי די יציאת מצרים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי און סיי די מעמד הר סיני ענק האבן געזען ממילא אתה הראית לדעת האט ער אליינס געזען כי השם אלוקים אין עוד מלבדו און ער גייט לקחת כאילו וואס ווייס איך גייט ער דיך געבן אפילו ארץ ישראל ממילא וידעת היום זאלסטו וויסן כי השם אלוקים ואין עוד און דאס פאלגן זיינע געזעצן. נאכדעם איז דא א דריטע פרשה וואס האט נישט קיין שום שייכות, איך מיין אז מ'קען עס קוקן כאילו אלס א סיום, ווייל אונז האבן געלערנט אז ביז דא לפחות איז עס עפעס איין שטיקל, עפעס א חטיבה פון ספר דברים, דא ענדיגט זיך עס, שפעטער הייבט זיך אן נאכאמאל וזאת התורה, וואס מ'דארף פארשטיין די צוויי, אבער קודם עס הייבט זיך אן נאכאמאל, מילא ענדיגט זיך עס כאילו די לעצטע מצוה, אדער איינע פון די לעצטע זאכן וואס משה האט געטון אין עבר הירדן, אז יבדיל אז יבדיל משה שלש ערים, געמאכט די דריי שטעט, עס שטייט די נעמען בצר, ראמות, גולן, וואס דאס זענען די.

האט די אלע וואס הלך אחרי בעל פעור האבן געשטארבן, און ענק זאלטס נישט זיין די בעל פעור גייערס, דאס איז די איין זאך וואס איז אים זייער וויכטיג, די צווייטע זאך, עס גייט צוריק, און רק השמר לך צו די יום אשר עמדת צו די מעמד וואס אונז רופן מעמד הר סיני, אין גאנץ ספר דברים שטייט נישט סיני עס שטייט נאר חורב, משה רבינו לייגט דא צו אז א חלק פון די סיבה פארוואס עס איז געווען די הקהל לי את העם, שפעטער רופט ער עס יום הקהל, די טאג וואס אלע זענען געווען דארט, איז כדי ילמדון ליראה אותי כל הימים אשר הם חיים על האדמה, וואס הייסט אין ארץ ישראל ואת בניהם ילמדון, דאס הייסט אפילו דא רעדט מען שוין פון די צווייטע דור וואס האבן נישט געווען דארט, זיי זאלן אויסלערנען פאר זייערע קינדער, די טאטעס זאלן אויסלערנען אז וואס? אז קול דברים אתם שומעים ותמונה אינכם רואים, וואס מען האט געזען געהערט נאר נישט געזען, און דעמאלטס איז געווען אלע מצוות, ממילא ונשמרתם מאד לנפשותיכם נישט צו מאכן כל תמונות זאלסטו נישט מיינען תבנית כל, אז זיי זען מאכן אלע מיני סארט תמונות וואס קען מען קען טראכטן אדער קוקן אין די הימל, זאלסטו געדענקען ניין, געדענקען אז מען האט נישט געזען כל תמונה ביום דבר השם. די צווייטע זאך איז אז ער גייט זייער שטעלט זיך דא זייער שטארק, אויף די חידוש פון די מעמד הר סיני אז ס'איז נישט געווען קיינמאל אזא זאך, און לכאורה וואס ער מיינט צו זאגן איז אז טאקע די חלק לכל העמים, זיי האבן נישט, זיי דינען נישט די אייבערשטער, זיי דינען עבודה זרה, ווייל זיי האבן טאקע דאס נישט געזען, כאילו מ'קען נישט האבן קיין טענות אויף זיי אפשר אפילו, אבער דאס איז די נקודה די חילוק, מה שאין כן ענק וואס האבן ענק יא געזען, די איינציגע דארף ענק נזהר זיין נישט צו דינען די אלהים אחרים עץ ואבן און אזוי ווייטער.